משיחת מוצאי שבת פרשת שלח תשל"ט. בהמשך למדובר לעיל וואס מען זאל אפלערנען פון מעשה מרגלים, איז דא אויכעט בנוגע צו עבודת האדם אז ס'דא עניינים וואס לכאורה זענען זיי עניינים חלשים, זאגט מען אז מ'דארף איבערקומען אט דעם נסיון, דער נסיון פאר אים גאר קיין נסיון נישט, ער וועט עס זיכער איבערקומען. איז בשעת אבער ער זיצט אין אן עיר בצורה, אף על פי וואס ער איז א חלש, אבער ער האט זיך דארט ביי אים איינגעפעסטיגט, במילא אז ס'איז געווארן ביי אים א הרגל, איז הרגל נעשה טבע ונטבע בנפשו, אז ס'ווערט ביי אים א דבר חזק די שווערסטע נסיון וואס ער דארף דורכקומען. וואס דערפאר בשעת מען דערציילט א אידן אז ער שיקט מרגלים ארומקוקן חלקו בעולם, וועט ער טראכטן אז דער ענין איז גאר קיין נסיון ניט, במילא קען ער אין אים אריינשפרינגען, זאגט מען אל תאמין בעצמך, טענה'ט ער וואס הייסט ער האט קיינמאל נישט געהאט קיין תאוה צו אזא מין זאך און קיינמאל נישט געטראכט וועגן דערויף מיט אלע פרטים שבדבר, זאגט מען אל תאמין בעצמך, ס'קען זיין אז מצד עצם הנפש ווי חסידות איז מסביר האט עס צו אים א שייכות, און דערנאך קען זיין אז ביז דו וועסט קומען צו דעם נסיון און דו וועסט אנהייבן זיך פירן ניט מלחמה האבן מיט דעם דבר חלש נאר וואדען טון דעם דבר חלש וועט עס ווערן ביי דיר אן ענין של הרגל, ביזוואנעט דאס וועט ווערן טבע, דערנאך וועסט ניט קענען בייקומען דעם נסיון, אפילו אז דאס וועט זיין פארבונדן מיט א איסור, מצד דערויף וואס ער איז הורגל געווארן בזה, איז דאס ביי אים געווארן א רגילות און א טבע, ווארום דאס איז דער ענין פון עיר בצורה בנוגע צו הנהגה בלתי רצויה. ובלשון הידוע פון ספרי מוסר. וואס ווערט געבראכט אויכעט אין חסידות פון רבותינו נשיאינו אויף מתרחק זיין זיך מאה שערים מן ההיתר כדי צו באווארענען מען זאל ניט אריינפאלן אין א שער האיסור ועל דרך זה אט דאס וואס ער ברענגט אין תניא אז אויב ס'איז נעשה רגילות שלו ווערט ער אנגערופן לא עבדו וואס לכאורה איז ניט פארשטאנדיג. ער לערנט הונדערט מאל און דערנאך ווערט ער דאך נישט א בטל בתורה, ווארום דעמאלט איז דאך ווי ער זאגט אין פרק ראשון, איז נישט איז ניט ער איז ניט לא עבדו, ער איז אזא מין וואס דבר הוי' בזה וכו', איז דאך נאר דערנאך וואס ער לערנט די הונדערט מאל לערנט ער הונדערט מאל א צווייטע משנה צו א צווייטע ענין אין תורה, און אז ענדיגט די הונדערט מאל לערנט ער א דריטער ענין אין תורה. ניט פארבונדן מיט דבר הוי' בזה, איי וואס זשע זאגט מען אויף אים לא עבדו, איז ער זיך מסביר אז דאס ווי דאס פארלאנגט ניט קיין עבודה, ער האט אמאל געהארעוועט אויף דעם אבער איצטערט דארף ער ניט הארעווען אויף דעם, נו אין וואס הארט דאס? הארן הארט עס אין א עיקר אז ער געוויינט זיך אפ פון הארעווען מיט זיך, איז אט דעמאלט אז ס'קומט צו אים א דבר חדש און אז ער ניט רגיל בעבודה איז אָט אָט דעמלט וועט ער דורכפאלן אין א דבר חדש, פארוואס ווארום ער זיין רגילות איז אז ער טוט ענינים שהורגל בהם, במילא הורגל בהם אין לימוד התורה לערנט ער יעדע זאך הונדערט מאל, הורגל אין אכילה ושתיה עסט ער יעדער מאל דווקא דריי מאל דעם לאנטש מיטן דינער, מיטן סאפער און דערנאכדעם נאך איז ער מוסיף א בראנטש מיט די אלע עניינים וואס די מדינה האט צוגעטראכט און אז מען וועט קומען טענה'ן היתכן וויפיל א שיעור צו עסן וכידוע עסן עסט זיך מיטן גאנצן סיפור מיטן גאנצן המשך פון דעם ניגון הידוע טענה'ט ער מלכותא דינא דמלכותא דינא אזוי האט די מלכות דא איינגעפירט אז מען גיט א הפסק אין עבודה אז אינדערפרי אין עבודה כפשוטה, נישט אין עבודת השם, ממילא איז גאנץ פרי דארף ער עסן ברעקפעסט, דערנאך האט ער לאנטש, דערנאך האט ער דינער, און דערנאך האט ער סאפער, און אינצווישן האט ער א בראנטש, און דערנאך האט ער א פייוו אקלאק טי מיט נאך, מיינע בקיאות איז נישט אזוי גרויס אין די ענגלישע שפראך, זאל איך קענען אויסרעכענען אלע עניני אכילה. וואס מ'האט זיך איינגעקערט איינשטעלן אין דעם זעלבן מעת לעת, א דבר מפליא, אין איין מעת לעת איינגעשטעלט געווארן אלערליי סארטן אכילה, און אויף יעדע האט זיך זיך זיין שמו אשר יקראו לו, בלשון עם זו, כדי זיי זאלן האבן א חיות בעם זו. טענה'ט ער, ער איז געוויינט דערצו. טענה'ט ער, נו וואס אז דו ביסט געוויינט, טוה ניט קיין געוויינטע זאך, זאגט מען אז מען קען צו אים שווער צוצוגיין ווארום ער זיין הנהגה איז ער לערנט א גאנצן טאג תורה אבער יעדער ענין ניט מער ווי הונדערט מאל, געווענט ער זיך אפ פון עבודה מיט זיין טבע וויל אז מען זאגט אים זיבן מאל א טאג געסן ס'שטייט שבע להבדיל שבע ביום הללתיך קען ער זיך דערפון ניט אפהאלטן סיידן ס' איז א דבר חלש. ער וועט עסן צוויי מאל א טאג ווי די אידן אין מדבר, וועט ער אויכעט זיין עם חכם ונבון, און האבן דעם גאנצן עשירות ווי די אידן אין מדבר האבן געהאט פון ביזת מצרים און ביזת הים, און מיטן מן און מיט דער באר של מרים מיט אלע גוטע זאכן. זאגט ער ניין ער געפינט זיך אבער אין אן ארץ נושבת, און די ארץ האט מנהגי אכילה. און אזלת לקרתא אזל בנימוסא שטייט אין מדרש און אין גמרא, און אברהם אבינו האט זיך אזוי נוהג געווען, און די מלאכים, משה רבינו האט זיך אזוי נוהג געווען, די מלאכים זענען געקומען צו אברהם און זיך אזוי נוהג געווען, און מי לנו גדול ממשה, פירט ער זיך אויכעט אזלת לקרתא אזל בנימוסא. וואס אט דאס איז די צרה מיטן ענין פון לא עבדו אף על פי וואס כל היום כולו איז לא פסק פומיה מגירסא, ווארום ער געפינט זיך אין עולם הזה התחתון הגשמי און אויכעט החומרי, און דערנאך איז דא דער קלוגינקער וואס שטעלט צו מזמן לזמן עניינים וואס היום אומר לו כך היום אומר לו כך א נייע זאך, און אט דעמאלט ער איז נישט געוואוינט צו עבודה ווער ווייס וואס מיט אים וועט זיין. וואס איז דא די שטארקייט ניט דערינען וואס אט דאס איז מער שטארק. די שטארקייט איז זי דערפאר וואס דאס געפינט זיך אין א עיר בצורה, דאס איז ביי אים געווארן א טבע בנפשי וואס דאס לאזט נישט צו קיין ענין אז דאס זאל משנה זיין. על דרך זה בנוגע צו פרזות וואס דארט געפינט זיך א גיבור אז ער געפינט זיך מיט א ענין וואס ער זעט נישט קיין גרויסע שטארקייט אנטקעגן זיך, וועט ער זיך ניט צוגרייטן מיט אַ החלטה תקיפה וגמורה אַז ער מוז זיך אַזוי פֿירן. ער געפֿינט זיך אין אַ מדינה וואָס בחסד הוי' עליה ניטאָ קיינע גזירות נגד התורה ומצוותיה. במילא וואָס דאַרף ער האָבן מסירת נפֿש? צוגרייטן זיך מיט מסירת נפֿש? מ'דאַרף דאָך ניט האָבן קיין מסירת נפֿש. ער קען לערנען תורה וועט קיינער נישט שטערן, מקיים זיין מצוות וועט קיינער אים נישט שטערן, ס'איז פרזות, מיר דארפן נישט האבן קיין חומה אדער חומה ודלתיים, בריח און דלתיים, זאגט מען ס'קען זיין אז ווי דווקא מצד דערויף וואס דאס איז פרזות, איז דאס איז דערפאר וואס דארטן געפינט זיך אט דער נסיון וואס דאס א נסיון וואס לגבי אים איז דאס א ענין של גבורה, אז מען קומט אים צו גיין זאגן ער זאל זיך מוותר זיין אויף תפילה בציבור, דערפאר וואס ס'איז נוגע צו פארדינען אזויפיל און אזויפיל דאלער, איז ווערט עס ביי אים א געוואלדיגער נסיון, ער איז געוואוינט געווארן אז אין דער מדינה דארף מען פארדינען דאלערס. און דאס איז דינא דמלכותא, ווער ס'האט מערער געלט האט מער חשיבות, אפילו מעבר לים על אחת כמה וכמה במדינה זו. אבער זאגן אז דאס איז א חומה נגד קדושה, עס זעט זיך נישט אן קיין חומה ודלתיים ובריח. זאגט מען אים אז זאלסט וויסן זיין אז ס'קען זיין קיין חומה איז טאקע ניטא, לכן איז ניטא קיין התנגדות, אבער אט די עניינים, די עניינים מיט וועלכע דו טרעפסט זיך, איז דאס עניינים וואס זיי האבן אין זיך א גבורה. צי א גבורה ווי גערעדט פריער מצד הטבע, צי א גבורה ווי גערעדט ווי גערעדט איצטער בנוגע מצד עניינים אליין, אז מען זאגט ועמך כולם צדיקים, איז דא אזוינע וואס זענען מהדר, שטייט אין דין אז א צדיק איז ממונו חביב עליו. וואס דערפאר ברענגט ער א ראיה אין יעדער ענין ברענגט זיך א ראיה דווקא פון גדולי ישראל, פארוואס איז ממונו חביב עליו, דערפאר וואס ער פירט זיך ווי יעקב אבינו, יעקב אבינו האט מקפיד געווען אויף פכים קטנים, במילא פירט זיך אויכעט מקפיד אויף פכים קטנים, געבן אסאך געלט אויף צדקה, גענוג צו געבן ווייניג, און במכל שכן וקל וחומר. מה דאך אז פכים קטנים איז תופס מקום, על אחת כמה וכמה אז צדקה גדולה איז תופס מקום, איז גענוג אז ער וועט געבן צדקה בינונית, אדער אביסעלע ווייניגער דערפון, און גלייך איז די ראיה פארבונדען ווי געזאגט מיט אז ביי א צדיק איז אפילו א פחות מפרוטה אפילו פכים קטנים איז אויכעט תופס מקום. זאגט מען מיוסד אויף תורתו של בעל שם טוב א ביאור אויף דעם, אז אין יעדער ענין וואס איז דא ברשותו געפינט זיך א ניצוץ של קדושה, און דער ניצוץ של קדושה געפינט זיך ברשותו דערפאר וואס ער דארף אים מברר זיין, און זיין נשמה קען ניט באקומען די שלימות סיידן אז אט מיט איר עבודת הבירורים וועט זיין די שלימות. איז דער וואס איז ניט מקפיד אז ער זאל זיין נשמתו בשלימות, ארט אים ניט פכים קטנים, אדער אפילו פכים בינונים, אבי בכללות איז ער אין דעם סוג פון לומד תורה ושומר מצוה. בשעת ער איז אבער א צדיק, ועמך כולם צדיקים, ווי א איד דארף זיין, ובדו איז אט דעמאלט איז ער מקפיד אז ער זאל מברר זיין אלע עניינים וואס דער אייבישטער האט אים צוגעשטעלט, אז דאס געהערט צו זיין חלקו בעולם צו זיינע בירורים.